וואס קענען מיר אים ענטפערן? ס'איז דאך אן אומגעהערטע זאך, א סקאנדאל, אן אמת'ע פארברעכן איז דאס, און פארט האב איך דאס געטאן, ריזיקירט מיט מיין גאנצער צוקונפט, געטאן דאס פאר דעם הונגעריגן איזוואשטשיקס זון וועמען איך האב געזאלעוועט געבן א שטיק בולקע. ענדליך לויף מיר ארויס אין גאס. דער פאזשאר דויערט נאך אלץ, ס'איז געווארן טונקל, אין דעם נאכט הימל באווייזט זיך א ראזיגער פלעק, ווייך און צארט ווי א שטיק סאמעט, אבער דא וואו מיר געפינען זיך איז שטיל, מ'הערט גארנישט אחוץ דאס קלאפן פון אייגענעם הארץ. איך קוק אויף יורין. זײַן פּנים איז רױטלעך. דאָ שלאָגט אָפּ אױף אים דער פֿלאַם פֿון דער שׂריפה. לאָמיר גײן, שלאָגט ער פֿאָר, אָבער באַזונדער. בעסער, אַז מען זעט אונדז נישט צוזאַמען. ערגעץ פֿון װײַטן האַװקעט אַ הונט. דער רױטער סאַמעטענער פֿלעק הענגט אין נידעריקן הימל װי אַ קללה. עס װעהט אַ קאַלטער װינט. אויף מארגן רעדן די שילער וועגן דער שריפה, איינער האט דאס געזען, דער צווייטער דאס. מיטאמאל ווערט שטיל, אלע געשפרעכן ווערן אפגעהאקט ווי מיט א האק. אין קלאס קומט אריין דער אינספעקטאר פאוולאווסקי און אונטערן ארעם דער זשורנאל. אהה. דער זשורנאל. פאוולאווסקי עפנט דעם זשורנאל און זוכט מיט זיינע שיינע, קאלט גרויזאמע אויגן וועמען אויסצורופן. אוודאי מיך, טראכט איך, ווייל כמעט אלע האבן שוין זייערע צייכנס. נאר אנשטאט מיין נאמען רופט ער גאר ארויס ראמאנטשוק יורי. איך הער דאס אבער איך גלויב מיינע אייגענע אויערן נישט. זיכער איז עס א טעות. און אזוי קענטיג טראכט אויך יורי, ווייל ער רירט זיך נישט פון ארט. ראמאנטשוק, זאגט ווידער דער לערער, איך רוף דאך אייך, איר הערט נישט? יורי הייבט זיך אויף און גייט צו צו דעם שווארצן טאוול. איך קוק אויף אים, ער וואגט נישט צו קוקן אויף מיר. נו, גיב איבער דעם אוראק, הייסט אים דער לערער. דעם אוראק? דעם היינטיגן אוראק? פלאפלט הילפלאז און דערשראקן ראמאנטשוק. נו יא, דעם היינטיגן, נישט דעם פאראיאריגן. רופט זיך אפ דער אינספעקטאר. ער דערשמעקט שוין אז ער האט געכאפט א טייערן העכט און האט הנאה פון דעם. הער אינספעקטאר! רעדט ארויס ראמאנטשוק אין פארצווייפלונג, איר האט דאך מיך ארויסגערופן מיט אפאר טעג צוריק און מיר געגעבן א פינף. זיכער איז דאס געווען אן אומזין אזוי צו רעדן, ווייל וואס האט איינס צו טון מיטן צווייטן? טאקע ארויסגערופן, טאקע א פינף, אבער היינט דארף מען ווידער קאנען דעם אוראק. חוץ דעם, דער פֿינף איז דאך א נאכגעמאכטער, איז וואס ווייניגער מען רעדט וועגן אים, אלץ געזינטער, אזוי טראכט איך ביי זיך. דער אינספעקטאר קוקט ווידער אריין אין זשורנאל, דאס מאל זייער אויפמערקזאם, און מיין הארץ ווערט אנגעפילט מיט א דריקנדן געפיל פון פחד. אט אט וועט ער דאך דערזעהן אז עס איז נישט זיין האנדשריפט. ער וועט זיך דערמאנען אז ראמאנטשוק'ן האט ער גארנישט אויסגערופן מיט אפאר טעג צוריק. ס'איז נישט אמת, זאגט דער אינספעקטאר, איך האב אייך נישט אויסגערופן מיט אפאר טעג צוריק, און קיין פֿינף האב איך אייך אויך נישט געגעבן. איר האט צוויי צווייען. דאס יא. איצט גיב איך אייך די מעגליכקייט צו פארבעסערן אייערע צווייען, אויב איר קאנט דעם אוראק. ניין, ענטפערט יורי מיט א טויטער שטימע, איך האב נישט אויסגעלערנט דעם אוראק. נישט אויסגעלערנט? פארוואס נישט? צוליב דעם פאזשאר.

און איך און אלע שילער זעהען ווי דער פאוולאווסקי האקט אים אריין א געשמאקן איינס. ראמאנטשוק איז צוריקגעגאנגען צו זיין פלאץ. זיין רויטליכער פנים מיט די זומער־שפרינקעלעך איז געל־ווייס. די שילער האבן געקוקט אויף אים מיט רחמנות און שרעק. וואס האט ער גערעדט וועגן א פֿינף? דער גאנצער קלאס ווייסט דאך אז עס איז ניט אמת. נאך גוט וואס קיינער האט נישט געקוקט אויף מיר, ווייל איך, דוכט זיך, האב אויסגעזען אין דעם מאמענט נאך בלאסער איידער יורי. וואס איז עס? א כישוף? האב איך געטראכט, וואוהין איז פארשוואונדן דער פינף וואס איך האב נעכטן אריינגעשריבן מיט מיין אייגענע האנט? איך האב זיך קוים דערווארט אז דער אוראק זאל זיך ענדיגן. מיר האבן זיך געטראפן הינטער דעם קוסט פון בעז יורע איז געשטאנען א נידערגעשלאגענער. דו האסט מיך אפגענארט. דו האסט דעם פינף נישט אריינגעשריבן, האט ער ארויסגערעדט. אבער יורי, דו האסט דאך אליין געזען אז איך האב דאס יא געטון. איך האב גארנישט געזען, האט ער געענטפערט אין דעם זעלבן טויטן טאן. איך האב בלויז געזען ווי דו האסט גענומען די פען, אבער דו האסט די פען נישט איינגעטונקט אין טינטער.

איך שווער דיר, איך שווער דיר ביי מיין מאמע'ס געזונט, ביי מיין לעבן, ביי. מיין טאטע האט מיר געזאגט, האט ער מיך איבערגעהאקט, פארלאז זיך נישט אויף קיין אידן. צו וואס האסטו מיך אפגענארט? וואס האסטו געהאט דערפון? וואס מער איך האב גערעדט, אלץ ווייניגער זיכער בין איך געווארן. שוין האט זיך עס מיר אויסגעוויזן אז ער איז גערעכט. איך האב טאקע געוואלט בלייבן א מאלאדיעץ, נישט ארויסווייזן אז איך האב מורא און די פען האב איך נישט אריינגעטונקט אין טינטער, איך האב אליין נישט באמערקט אז די פען איז א טרוקענע. איך טראכט וועגן דעם, האט יורי ווייטער גערעדט אין א טאן ווי ער וואלט זיך געוואלט באראטן מיט מיר, אפשר זאל איך גיין צום אינספעקטאר און אים אלסדינג דערציילן, הא? וואס? איך בין געבליבן א פארגליווערטער. דערציילן? ווי קענסטו דאס טון? אויב דו האסט געקאנט טון אזא זאך צו מיר, מעג איך אלסדינג אויסזאגן. מיך וועט מען סיי ווי פארטרייבן פון דער שולע, אבער דיך וועט מען אויך ארויסטרייבן, זיכער מיט א וואלטשע בילעט. טו דאס נישט, יורי, האב איך אנגעהויבן זיך בעטן ביי אים, איך ווייס נישט וואס עס האט פאסירט מיט דיין פינף, אבער איך האב דיר געוואלט דיר העלפן, איך האב דיר שטענדיג געהאלפן, דו האסט מיר געגעבן א העלפט פון דיין בולקע מיט איינגעמאכטס, האט ער מעלאנכאליש געזאגט, דאס איז אמת, איך וועל דיר געבן נאך, איך וועל דיר געבן די גאנצע בולקע, די גאנצע דארף מען נישט, א העלפט וועט זיין גענוג, גוט, זאל זיין א העלפט, איך קאָן דיך נישט פֿאַרשטײן, האָט ער װײַטער גערעדט, שױן אַ ביסל באַרויִקט. אָט ביסטו אַ גוטער און אָט אַ שלעכטער. לאָזט מיך אַרײַנפֿאַלן. מען קאָן זיך נישט פֿאַרלאָזן אױף ייִדן. בײַ נאַכט האָב איך געשריִען פֿון שלאָף, געפֿילט, אַז איך שרײַ, אָבער איך האָב זיך נישט געקאָנט אױפֿכאַפּן. אין דער שולע, אונטער דעם קוסט פֿון בעז, האָט יורי מיר געזאָגט. מיין פאטער הייסט איך זאל דערציילן דעם אינספעקטאר דאס, האט ער ארויסגערעדט, אריינבייסנדיג זיינע ציין אין מיין בולקע און באשמירנדיג זיין מויל מיט מיין איינגעמאכטס. ניין, ניין, יורי! אזוי זאגט דער טאטע, אבער איך טראכט, וויבאלד דו האסט דעם פֿינף נישט אריינגעשריבן און נאר געמאכט אן אנשטעל אז דו טוסט דאס, טא פארוואס זאל מען דיר פארטרייבן פון דער שולע? דעם שליסל פון זאל האב איך דאך ארויסגעגנב'עט, און דו וועסט זאגן אז דו האסט אזוי געטאן כדי מיך צו באשטראפן, וועסטו נאך ארויסקומען דער גערעכטער. אוי, ווי כיטרע אידן זענען זיי! איז גוט, איז דאך שוין געווען בעסער נישט צו שפארן זיך מיט אים, ווייל אויב יא, גייט ער דאך צום אינספעקטאר, יא בולקע צי נישט בולקע. אבער דער געדאנק אז ער טראכט אז איך בין א באטריגער איז געווען אומדערטרעגליך. יורי האט מיך געמוטשעט אן אויפהער. א טייוול וואס האט אפגעקויפט א מענטשנ'ס נשמה מוטשעט אים מסתמא אויף אזא שטייגער. איך בין שולדיג אין דעם וואס זיין לעבן איז איצט רואינירט, איך בין שולדיג אין אלע די אומגליקן וואס וועלן איצט פאלן אויף זיין משפחה, איך האב אים אפגענארט, ווייל אידן האבן ליב אפצונארן גויים. אט גייט ער דערציילן אלץ דעם דעם אינספעקטאר, אט גייט ער נישט, און די בולקעס מיינע האט ער געהאלטן אין איין פארניכטן. דער לעצטער אוראק אין דער טשעטשווערט האט זיך געענדיגט און פאוולאווסקי האט מיך נאכנישט געהאט אויסגערופן. נישט אנדערש אז ער האט עס פארגעסן און איך מוז אים דערמאנען. איך האב אים געכאפט נאך דעם אוראק אין קארידאר און אים געזאגט וועגן וואס עס האנדלט זיך. דער אינספעקטאר האט געעפנט זיין זשורנאל, אריינגעקוקט און ארויסגערעדט. וואס רעדט איר אזוינס? אט האב איך אייך ארויסגערופן מיט צוויי וואכן צוריק און איך האב אייך געגעבן א פינף, א גרויסן פינף. נו, איז דאס ווייניג פאר אייך? ער איז ווייטער געגאנגען, שפרינגענדיג ווי זיין טבע איז געווען, און פארשוואונדן הינטער דער גרויסער זאל-טיר. איצט האב איך אלדינג פארשטאנען. איך האב געמאכט א טעות. אין איילעניש, אין דעם האלב טונקעלן זאל, האב איך אריינגעשריבן דעם ציפער פֿינף נישט אויפ'ן ריכטיגן ארט, נאר אביסל נידעריגער, אין דעם רוסישן אלף בית גייט דער בוכשטאב ר' באלד נאך דעם פ'. דאס מיינט אז דער פאמיליע נאמען ראמאנטשוק איז געווען פונקט אונטער דעם נאמען פערלמאן, האב איך נישט ווילנדיג אנגעשריבן דעם אומגליקליכן פֿינף א שורה העכער ווי מען האט עס געדארפט. מיין ערשטער געדאנק איז געווען לויפן צו יורי. איך האב זיך אבער באלד באדענקט. יורי וועט זיכער זאגן אז איך האב עס געטון אומיסטן, און ער וועט לויפן צום אינספעקטאר צום דירעקטאר און וועט דערציילן די גאנצע זאך, אים קען דאס שוין סיי ווי נישט ראטעווען, און דערטרינקען מיך אויך. ניין, ער דארף פון קיין זאך נישט וויסן. זאל ער זיך טראכטן דער איזוואשטשיק מיינער אז איך בין א כיטרער, אז אלע אידן זענען כיטרע און אז זיי איז גוט. שווייגן, שווייגן מוז מען. דער ראט פון די לערער האט נישט צוגעלאזט ראמאנטשוקן צו די עקזאמענעס און ער האט געמוזט פארלאזן די רעאלשולע. א צייט לאנג האב איך נאך אלץ געציטערט אז ער וועט מיך פארט מסר'ן. ביסלעכווייז איז די געפאר פארשוואונדן

קאפיטל אַכט. איך בין אנגעגאנגען מיט מיין שרייבן. עס איז געווען ווינטער. אין לופינסקי'ס האלצשטאל איז געווען קאלט און טונקל, ניט קיין פלאץ פאר א יונגער מוזע וואס פרואווט נאך אויסצושפרייטן אירע פליגלען און שלאגט מיט זיי אזוי ווי א קורטשאק וועלכער וויל זיך אויפהייבן אין די וואלקנס. שפעט אין אוונט, ווען אלע אין שטוב זענען שוין איינגעשלאפן, האב איך שטילערהייט אנגעצונדן דעם קעראסין לאמפ מיט דעם גרינעם אבאזשור און אנגעהויבן צו שרייבן. דער גרינער שיין האט געהאט אן ענליכקייט צו לבנה ליכט. דער אלטער קאוונער וואנט-זייגער האט געמאסטן די אייביגקייט מיט זיין מאנאטאנעם טיק-טאק און. איך, מיט מיין יונגער פען, האב געפרובט אפמעסטן די שיינקייט פון גאט'ס וועלט. שלאפן, שלאפן גיין. הער איך דער מאמע'ס אומצופרידענע שטימע. אט אזוי אין מיינע גע'גנב'עטע אוונטן האב איך אנגעשריבן א קאמעדיע מיט דעם נאמען דער ספעקטאקל. עס איז געווען א סאטירע אויף די ליוביטעלעס.

צו וואס האט דער לערער דיר גערופן צו זיך? האט די מאמע געפרעגט. מסתמא וויל ער רעדן מיט מיר וועגן מיין קאמעדיע. ווער ווייס וואס דו האסט שוין ווידער אפגעטון? האט זי מעלאנכאליש און באזארגט ארויסגערעדט. קראסנענסקי'ס קריטיק איבער מיין קאמעדיע איז געווען נישט קיין זייער באגייסטערטע, אבער אויך נישט קיין פארניכטנדע. אין אייער עלטער איז בכלל נאך צו פרי צו שרייבן פאר טעאטער, עס איז די שווערסטע פארעם פון ליטעראטור, איר האט הומאר, און וואס מיך וואונדערט, איר האט אויפגעבויט די זאך קונציג אזוי ווי א דראמען שרייבער, דאס אליין איז שוין אסאך. מאדנע. דאס גינסטיגע, דאס פאזיטיווע פון זיין קריטיק האב איך ווייניגער געהערט ווי דאס אומגינסטיגע. איך האב דערציילט דער מאמען וואס דער לערער האט געזאגט און זי האט באקומען א נאך מער אומגינסטיגן איינדרוק. פון דעם מאמענט אן האט זי פארלארן דעם צוטרוי צו מיין שרייבן און האט מיר פארבאטן צו זיצן שפעט ביים לאמפ. ווילסטו ווערן א צווייטער יאשא בארנשטיין? האט זי צו מיר גערעדט אן אומצופרידענע יאַשאַ באָרנשטיין איז געווען דאָס אייניקל פֿון דעם באַוווּסטן העברעיִשן שרײַבער אַבֿרהם בער גאָטלאָבער. זײַן טאָכטער האָט חתונה געהאַט מיט דעם אַדוואָקאַט באָרנשטיין און באַזעצט זיך אין ביאַליסטאָק. זיי האָבן געהאַט צוויי זין און אַ טאָכטער. דער עלטסטער איז געווען יאַשאַ, פֿאַרקירצט פֿון יעקבֿ. ער איז געווען מיט אַ פּאָר יאָר עלטער פֿון מיר. שוין א גאר דערוואקסענער יונגערמאן, א שלאנקער, מיט שיינע אויגן און אביסל געמאכטן אבער פארט א פריינטליכן שמייכל. אלסדינג אין אים איז געווען געמאכט אנדערש ווי געווענליך, ער האט געטראגן זיינע שווארצע האר אנדערש ווי אלע מענטשן אין ביאליסטאק, פארקאמט אויף די אויערן, צעשפּאָלטן בײַ דער זײַט. זײַנע הױזן זײַנען אױך געװען אַנדערש, פֿון אַ מאָדנעם בלױן אָדער אױפֿפֿאַלנד העלן קאָליר און אַ באַזונדערן צושניט. די שיך זײַנען געװען לאַקירט, די באַװעגונגען ניט נאַטירלעך. ער האָט געמאַכט דעם אײַנדרוק, װי ער װאָלט שטענדיק געשפּילט אױף אַ נישט-עקזיסטירנדיקער בינע. קײן נאַר איז ער נישט געװען און געװוּסט, אַז קײנער נעמט אים נישט ערנסט, אז יעדער איינער זעהט אז ער קרימט זיך נאך און ער האט פארט געשפילט. אט האט ער געפרובט מאכן דעם איינדרוק אז ער איז אן אויסערגעווענליכע נאטור, זייער נאנט צו דעם דענישן פרינץ האמלעט, אדער צו אוריאל אקאסטא, וועלכן ער, יאשא, פארשטייט מער ווי ווער עס איז אנדערש. דערנאך איז עס געווארן ביי אים א מין צונויפמישונג פון ביידע העלדן, אַן אוריאלישער האַמלעט אָדער אַ האַמלעטישער אַקאָסטאַ. און ער האָט די ראָל געשפּילט אויפֿן גאַס, אין הויז, נישט אויף דער בינע. און אָט איז ער געוואָרן אַ דראַמען-שרײַבער און האָט טאַקע אָנגעשריבן אַ דראַמע. און חוץ שרײַבן, האָט ער געהאַט אַנדערע קונסט-פּראָפֿעסיעס, ער איז געווען אַ דעקלאַמאַטאָר, אַ רעדנער, אַ קענער פֿון שפּראַכן און אַ. אפילו א מוזיקער. פאר זיין ליבלינג אינסטרומענט האט ער אויסגעקליבן אזא זעלטנקייט ווי א ציטרע, און האט אפילו געקויפט דעם מאדנעם אינסטרומענט, וואס קיינער אין ביאלסטאק האט נישט געהערט פון דעם, און אזוי ווי קיינער האט אויך נישט געוואוסט וואס עס איז אזוינס און ווי אזוי מען שפילט אויף דעם, איז ער געווארן א ציטרע ווירטואוז. נאך דריי וואכן איז די ציטרע פארווארפן געווארן און יאַשאַ איז דערשינען אין אַ סאַמעטענעם זשאַקעט, װי עס טראָגן מאָלערס, און ער איז געװאָרן אַן אױטאָריטעט פֿון אײראָפּעיִשער קונסט, אַ קענער און קריטיקער פֿון דער װעלט-ליטעראַטור, און בײַ דעם האָט ער זיך שױן געהאַלטן. פֿאַרן קומען קײן ביאַליסטאָק האָט יאַשאַ באָרנשטײן באַזוכט די רעאַלשולע אין דער שטאָט ראָװנע, אָבער װײַטער װי דרײַ קלאַסן איז ער נישט געגאַנגען און מיט דעם איז זיין וויסנשאפטליכע קאריערע געווען פארענדיגט. שפראכן האט ער נישט געקאנט, יידיש האט ער אויסגעמיטן צו רעדן, און העברעאיש, די שפראך פון זיין בארימטן זיידן, האט ער אינגאנצן נישט געקאנט. ער האט זיך געשאפן אן אפטימיסטישע טעאריע אז טאלאנט און זשעני גייען נישט איבער דירעקט פון פאטער צו דעם זוהן, נאר זיי שפרינגען איבער איין דור, פון זיידן צום אייניקל. נו, איז ער דאס איצט, דער ליטעראט, דער לאסאל, דער ציטער-ווירטואוז, דער דראמען-קענער, האמלעט אליין. און אזוי טאקע האבן די שארפע ביאלאסטעקער צינגער אים גערופן האמלעט, און געקוקט אויף אים אן גרויס סימפאטיע. ווילסט ווערן א צווייטער יאשע בארנשטיין? האָט געקלונגען אין מײַנע אױערן דער מאַמעס װאָרענונג. מיר איז אָפֿט אױסגעקומען צו זען יאַשאַס זײדע, דער שרײַבער אַבֿרהם גאָטלובער. די באָרנשטײנס האָבן געװאױנט אױף דער דײַטשער גאַס. אַ שענער שטילער גאָרטן איז געװאַקסן אַרום זײער שטוב. די פֿענצטער פֿון דעם זקנס צימער האָבן אַרױסגעקוקט אין גאָרטן, פֿרישע לופֿט האָט אָנגעפֿילט זײַן רויִקן װינקל. צו דער צייט איז גאטלאבער געווען זייער אלט, אין די שפעטע אכציגער. ער איז געווען נישט הויך אין וואוקס, מיט א ווירדיגן שיינעם אויסזען, זיין פנים האט געהאט ווייניג קנייטשן, און א געוויסע פרישקייט, א רואיגקייט פון דעם ווינטער פון לעבן. זיין קליין שיטער בערדל איז געווען גאנץ ווייס, יעדעס הערעלע איז געווען ווי א דינער זילבערנער פאדעם, ער האט געטראגן אויפן קאפ א שווארצע אטלאסענע יארמולקע אין פארעם פון א נידעריגן צילינדער. אפשר זענען זיינע אויגן אין די פריערדיגע יארן געווען אנדערש אין קאליר, איצט אבער זענען זיי געווען העל בלוי, אויסגעוויאַנעט, ווייט אויפגעריסן מיט א קינדישן אומשילדיגן ווייטן קוק. יא, די שיינע אויגן האבן געקוקט אבער גארנישט געזען. גאטלאבער איז דעמאלט געווען בלינד און אויך פולשטענדיג טויב. זיין זיכרון איז אויך געווען אפגעשוואכט. צווישן אים און דער ארומיגער וועלט אין וועלכער ער האט פריער אזוי זשעדנע זיך אריינגעקוקט איז געשטאנען דער שווערער צאם פון אלטקייט. מיט גרויס רעספעקט האבן זיך באצויגן צו אים זיין טאכטער סאפיא, יאש'ס מאמע, איר מאן, דער אדוואקאט בארנשטיין, און אויך אלע די וואס פלעגן אריין קומען אין שטוב. בורנשטיינ'ס הויז איז געווען גאסטפריינטליך. עס פלעגן זיך דארט פארזאמלען יונגעלייט, סטודענטן, רעאליסטן, פריילנס, די יונגע אינטעליגענץ פון ביאליסטאק. אינמיטן פון זארגלאזן לארעם וואס די אינטעליגענץ האט געמאכט, פלעגט זיך אפטמאל באווייזן אין דעם עסצימער די בעקאוועדיגע אלט-קינדישע פיגור פון דעם גרויסן שרייבער האלטנדיג זיין האנט איבער די אויגן אזוי ווי ער וואלט זיך אריינגעקוקט אין עפעס ווייטס, פלעגט גאטליעבער מיט קליינע דראבנע טריט לאנגזאם זיך באוועגן אין צימער. באלד פלעגט אלצדינג ווערן שטיל, קיינער האט נישט געוואגט אויפהייבן זיין שטימע כדי נישט צו שטערן דעם זקן. אבער שטערן איהם איז שוין געווען אוממעגליך. פאר אים איז די ארומיגע וועלט געווען שטיל און טונקל, מען האט אבער געקאנט זעהן אז דאס האט אים נישט צעדריקט, א געוויסע לייכטקייט האט זיך געפילט אין זיין באנעמונג, שטיל, אין א האלבן טאן האט ער זיך צעזונגען אן אלטן ניגון און זיך אפשר געפילט גליקליך אויף זיין שטייגער, זינגענדיג אזוי פאר זיך פלעגט ער צוגיין צום טיש, נעמען אפאר שטיקלעך צוקער און מיט קליינע דראבנע טריט צוריקגיין אין זיין צימער, אין זיין ווינקל, צו טרינקען טיי און זיין אליין מיט די חלומות פון וועלכע נאר ער אליין האט געוואוסט. דו וועסט זיין אזוי ווי יאשא בארנשטיין, האב איך געהערט מיין מאמע'ס ווערטער, און איך האב גאר געוואלט זיין אזוי ווי זיין זיידע. די פאעטישע פיגור פון דעם אלטן שרייבער האט מיר געזאגט אויף א שטומען לשון אז שווער און לאנג איז דער וועג פון שרייבער, און וואס שווערער אלץ אנציענדער איז ער. די מאמע און דער לערער קראסניענסקי זענען טאקע גערעכט, מען דארף זיין פארגעברייט פאר דעם דאזיגן וועג, מען דארף לערנען, וויסן און אנטוויקלען דעם מוח. איך האב זיך געלערנט גוט כמעט די גאנצע צייט וואס איך האב פארבראכט אין די רעאלשולע, איך בין געווען איינער פון די בעסטע שילער. מעגליך אז איך וואלט זיך געלערנט נאך בעסער, איך אבער בין שוין אליין געווארן א פריוואט לערער, א רעפעטיטאר ווי מען האט עס גערופן. מיט וואס פאר א שטאלץ איך האב עס צום סוף פון מאנאט צוגעטראגן דער מאמען צען רובל, דאס ערשטע געלט וואס איך האב פארדינט אין מיין לעבן. די מאמע האט א שמייכל געטאן, א גרויסע זעלטנקייט ביי איר, און געווארפן אויף מיר א בליק וואס האט באדייט, פון דעם שטיפער וועט נאך אפשר ארויסקומען א מענטש מיט מענטשן גלייך. אחוץ די באצאלטע אוראקן האב איך אינגיכן אנגעהויבן געבן נישט באצאלטע. כמעט אלע אידישע שילער פון די עלטערע קלאסן ארעמע און רייכע גלייך, האבן געהאט אזעלכע תלמידים וואס האבן זיך געוואלט לערנען, אבער נישט געקאנט באצאלן דעם לערער. די דאזיגע תלמידים אונזערע זענען געווען שוין דערוואקסענע בחורים, מער דערפארענע, און וואס האבן מער דורכגעמאכט אין לעבן ווי זייערע יונגע לערער. די דאזיגע זייער ארעמע בחורים האבן זיך באוויזן אין ביאלאסטאק מיט איין מאל, ווי ארויסגעשפרונגען פון דער ערד. זיי זענען געווען נישט יונגער פון זיבעצן און נישט עלטער פון צוואַנציק, מיינסטנס דארע, אויסגעטריקנטע, ארעם געקליידטע, מיט צעריסענע שיך און אן אן אויבערמאנטל. מאנכע פון זיי האבן געטראגן ברילן, גאנץ ביליגע, פארשטייט זיך. מען האט זיי גערופן פאטראנען. פארוואס און ווער עס האט זיי געגעבן אזא נאמען און וואס אייגנטליך דאס באדייט האט קיינער נישט געוואוסט. זיי, די נייע מענטשן, האט דאס ווייזט אויס נישט געארט, רופט אונז ווי איר ווילט אבי לערנט אונז, לאזט אונז נישט פאלן. דער גרעסטער טייל פון די דאזיגע יונגעלייט זענען געווען נישט קיין ביאליסטאקער נאר פון די ארומיגע שטעטלעך. עטליכע פון זיי זענען געקומען פון ווילנע וואו זיי זענען פריער געווען ישיבה בחורים. דארטן זענען זיי געווען פרום אָרעם, האַלב הונגעריק, געגעסן טעג און געשלונגען תורה. זיי האָבן אָבער די ישיבה פֿאַרלאָזן און זיך צעלאָפֿן, ווער קיין גראָדנע, ווער קיין ביאַליסטאָק, מינסק אָדער פּינסק. מען איז געקומען אויך פֿון בריסק, וואַרשע און אַזש פֿון אָדעס. און טאַקע געקומען, נישט געפֿאָרן. ווי קומט מען דאָס עפּעס צופֿוס פֿון ווילנע? האב איך געפרעגט מיין שילער וועמענס נאמען איז געווען לב, ער האט געטראגן ביליגע ברילן מיט דיקע גלעזער, אויסגעקרימטע שיך און איז געגאנגען אין דעם גרעסטן פראסט אן אן אויבערציער. ווי מען קומט צו פוס, האט ער מיר ערקלערט, מען לייגט אריין שטרוי אין די שיך. אויף דעם גוף, באזונדערס פארנט אויף דער ברוסט, דארף מען אנלייגן פאפיר און נישט גלאט פאפיר נאר צייטונגס פאפיר, עס מאכט נישט אויס וואספארא צייטונג, עס מעג אפילו זיין די אנטיסעמיטישע נאוואיע וורעמיא אליין, דעמאלט די גרעסטע רוסישע אנטיסעמיטישע צייטונג אין פעטערבורג, עס האלט גוט די ווארעמקייט, איז פארגעסט נישט, שטרוי פאר די פיס און פאפיר פאר דעם בוזעם, נישט פארקערט, אויב פארקערט פארקילט איר זיך, וועט איר דאס געדענקען? איך קלייב זיך נישט גיין אין ערגעץ האב איך זיך אפגערופן. איך האב זיך אויך נישט געקליבן אבער פארט געגאנגען און איך בין צופרידן וואס איך בין דא און נישט דארטן. איז אייך געווען שלעכט אין ווילנע אין דער ישיבה? שלעכט? נישט ערגער ווי דא, אבער דא קען איך זיך לערנען אלגעברע, געאמעטריע, שרייבן רוסיש, צוליב דעם בין איך דאך אנטלאפן פון דער ישיבה. אזוי האבן אויך גערעדט די אנדערע פאטראנען, אבער מיט מיין לעוו איז די זאך געווען אביסל אנדערש. עס האט פאסירט אז אינמיטן פון אן אוראק, ביי אן אלגעברישער פראבלעם, פלעגט ער פלוצלונג איבערשלאגן מיך און זיך אליין און אנהויבן רעדן פון גאט. זייער זעלטן ווער עס האט גערעדט מיט מיר אויף דער טעמע, נישט אינדערהיים און נאך ווייניגער אין דער שולע. איך האב שטענדיג געטראכט אז דאס איז א זאך פאר די רבנים, פאר אלטע אידן, און אפשר אויך א ביסל פאר דעם קאזיאנעם ראבינער מארקוס, אבער נישט פאר יונגע בחורים וואס דארפן אט אט שטעלן זיך צום פריזיוו. מיט גרויס באוואונדערונג האב איך זיך צוגעהערט צו לעוו'ס ווערטער. איז דאס מעגליך? האט ער געהאלטן אין איין פרעגן אז גאט שוועבט נאר ערגעץ ארום דער ישיבה אין די שמאלע געסלעך? וואס אזוינס האט ער געפונען דארט אין דער געטא? נו, און וואס איז וועגן דער גרויסער נישט אידישער וועלט? וואס איך טראכט איז אז גאט האט בכלל ניט קיין רעליגיע. מענטשן האבן א רעליגיע, גאט נישט. גוט גוט, האב איך אים איבערגעשלאגן, אבער צוערשט דארפט איר אויסלערנען אויף מארגן אייער געאמעטריע. אוואדע וועל איך לערנען. אין דער געאמעטריע איז אויך דא גאט. דארט איז איינגעשלאסן אן אמת וועגן ליניעס און ציפערן. און וואו עס איז דא אן אמת, דארט איז גאט. לאמער לערנען. קען איך קומען צו אייך זונטאג אויך? ער האט געוואלט וויסן אלצדינג, ארונטערשלינגען אלע לערביכער וואס זענען געווען אין מיין צימער און וואס זענען געלעגן אויפן טיש און אויף די פאליצעס ביי מיינע ברידער הערמאן און יעקב סאלאמאן. דעם אמת געזאגט איז ער געווען מער פלייסיג ווי איך, זיין שטרענגער לערער. איבערנאכט האט ער אויסגעלערנט זאכן וואס אין דער אוטשילישטשע האט גענומען איינשטודירן וואכן. אמת, ער האט געהאט זיין אייגענעם צוגאנג צו דער וויסנשאפט, עס איז געווען ביי אים נישט אזוי דאס אויסלערנען פאקטן, וויפיל אינזלען עס זענען פאראן אויפן שטילן אקעאן, ווען איז דער אדער יענער קיניג געבוירן געווארן און אזוי ווייטער, נאר וואס עס שטעקט הינטער דעם, וואס עס שטעקט הינטער פיזיק, געאמעטריע, כעמיע. וואס ארט אייך וואס וואו שטעקט? האב איך געפרואווט אים איבעררעדן, איר דארפט דאס קענען. עפעס מוז דאך שטעקן, האט ער געענטפערט, אויב נישט צו וואזשע דארף מען דאס אינגאנצן? עס קאסט דאך געלט אנצושרייבן און צו דרוקן די אלע ביכער, מוז דאך זיין א באשטימטער צוועק אין דעם. אביסל שפעטער איז מיר דאס קלאר געווארן. מיין פאטראן האט געהאפט אויסצוגעפינען הינטער די אלע ביכער וואס ער האט ארונטערגעשלונגען, דעם געהיימנישפולן גאט פון דער וועלט, א גאט וואס באהאלט זיך פון אים, דעם געוועזענעם ישיבה בחור, ווי ער האט זיך דאס אייגנטליך פארגעשטעלט אין זיין אביסל צעטומלטן קאפ, איז מיר געווען שווער איינצוזען א מאדנער הונגער א פייער האט געטריבן זיין נשמה. נישט לערנביכער האבן אים נישט אינטערעסירט, אזוי ווי זיין רוסיש איז געווען ווייט פון צו זיין פולקאם, האב איך געפרואווט אים געבן ביכער צו לייענען, ביכער פון פושקין, טאלסטוי. פון אנפאנג איז דאס נאך געגאנגען, באלד אבער איז ער געקומען צו מיר מיט פרעטענזיעס. עס איז אלץ אויסגעטראכט. גערעכט. אבער עס איז אפגעדרוקט מוז דאך דאס עפעס מיינען, וואזשע שטעקט הינטער דעם? הערט זיך צו לעוו, האב איך שטרענג געזאגט צו אים, גארנישט איז הינטער דעם, איר דארפט פארבעסערן אייער רוסיש, אויב איר ווילט אויסהאלטן דעם עקזאמען איז די ערשטע זאך די רוסישע שפראך. דאס איז געווען דער ציל, אויסהאלטן דעם עקזאמען אויף פיר קלאסן אין די רעאלשולע. אזעלכע עקזאמענעס צו וועלכע מען האט צוגעלאזן זייטיגע יונגעלייט האט מען גערופן עקסטערן עקזאמענעס. ווען מען האט אויסגעהאלטן אזא עקזאמען האט מען שוין געקאנט זיך צו עפעס דערשלאגן. מען האט געהאט א לגאטע פריווילעגיע אין מיליטער דינסט, מען האט געקאנט ווערן א פארמאצעווט אין אן אפטייק און אויב מען שטודירט ווייטער קען מען דאך מאלע וואס מען האט געקענט אויפטון ווען מען איז אריבערגעשפרונגען אויף דער אנדערער זייט. נאר אריבערשפרינגען איז געווען גארנישט אזוי לייכט. אונזערע לערער זענען נישט געווען צו מילד און נאכגיביג אין אזעלכע פאלן. און טאקע, וואס דארף א ישיבה בחור וועלכער רעדט רוסיש מיט א שווערן אקצענט וואס דארף ער האבן דעם דיפלאם אדער האלבן דיפלאם פון דער צארישער רעאלשולע? אבער מען האט געהאפט, מען האט געפרואווט, מען האט זיך געריסן אריבערצושפרינגען, אפגעבן דעם עקזאמען, אפשר וועט זיך איינגעבן. וואס לעוו האט געטון דעם גאנצן טאג, וואו ער האט געוואוינט און מיט וואס ער האט פארדינט דאס ביסל לעבן צו קאנען לעבן, האב איך נישט געוואוסט. שפעטער האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער האט געארבעט ביי א שניידער ווי אן ארויסהעלפער און דערפאר האט אים דער שניידער געגעבן עסן. דער דאזיגער שניידער, קרוטניצקי איז געווען זיין נאמען, האט שפעטער גע'טענה'ט, איך האב דאך אים עטליכע מאל פארגעשלאגן צו בלייבן ביי מיר, ער וואלט זיך געקאנט ארויפארבעטן אין מיין געשעפט. צו וואס האט ער באדארפט אייער געאגראפיע מיט דער פיזיק? עטליכע וואכן פאר דעם עקזאמען האט לעוו שטודירט מיט טאפלטע כוחות און איז באלד געווארן טאפלט אזוי מאגער. זיינע קורצזיכטיגע אויגן זענען געווארן גרעסער און געקוקט אויף דער וועלט מיט א מין זשעדנער דערשראקנקייט. מיין מאמע, וואס האט געהאט גענוג וועגן וואס צו זארגן אחוץ אים, האט זיך אריינגעמישט. איר דארפט מער עסן, לעוו, האט זי אים געזאגט, איך שיק אייך שוין אריינעט א גלאז טיי מיט ברויט און פוטער. ער האט געשלונגען דאס ברויט, אפגעבריט זיך מיט דער טיי, גערעדט וועגן דעם אז נאך דעם עקזאמען וועט ער זיין א מענטש מיט מענטשן גלייך. דעמאלט וועט אויך זיין גרינגער אויסצוגעפינען אלסדינג וועגן דעם וואס עס שטעקט הינטער דער חכמה. עס מוז דאך עפעס זיין א מין אויבער-חכמה, א קראפט וואס איז דער אנהייב פון יעדער קראפט. וואס, נו יא, וואס רופט זיך גאט. א טאג פאר דעם עקזאמען האב איך אים געזען, ער איז געווען אנגעטון אין א ריין רעקל מיט א דינעם ווייסן קאלנער און א גרינעם שניפס, מסתמא א מתנה פון עמיצן, אבער אויסגעזען האט ער נישט בעסער און נישט ערגער ווי די אנדערע אונזערע ביאלאסטאקער יונגעלייט. מיין מיינוג איז געווען אז ער קען לייכט דורכמאכן דעם עקזאמען, אפילו זיין רוסיש האט זיך פיל פארבעסערט. איך האב אים דאס געזאגט און ער איז געווען שטארק צופרידן. איר דענקט אזוי? איז דאך אוודאי גוט. נו, מיר וועלן זען מארגן. די עקסטערניקעס זענען געווען פארזאמלט אין א באזונדער צימער, און דער לערער קראסניענסקי האט זיי עקזאמינירט. עס זענען געווען אכט אזעלכע אפליקאנטן ווי לעוו. ווי דער עקזאמען איז אפגעלאפן האב איך זיך נישט געקאנט דערוויסן, אבער שפעט אין אוונט איז לב געקומען צו מיר, ער האט זיך געטרייסלט ווי א בלאט אויף א בוים. זיי האבן מיך געכאפט, האט ער געזאגט, געכאפט מיט דער רוסישער סאטשינעניע, דער שריפטליכער אויפגאבע, ווי אין א פאסקע. איך בין דורכגעפאלן. מען האט מיר געזאגט אז מער דארף איך שוין נישט קומען. דורכגעפאלן. אויס אלסדינג. א שאד א יאר הארעוואניע. ארויסגעווארפן. איך האב געפרואווט אים טרייסטן. איך בין זיכער אז איבער א יאר וועט איר דעם עקזאמען אויסהאלטן. מעגליך. זייער מעגליך. אבער א יאר איז אסאך צייט. א גאנץ יאר וועל איך ארומגיין אזוי אן עפעס אין האנט. איך האב אים נישט פארשטאנען און געזאגט, איר האט געלעבט ביז איצט, וועט איר אויך לעבן ווייטער? עפעס וועט איר דאך קענען פארדינען? ווער רעדט וועגן פארדינען, דאס איז גארנישט! האט ער זיך אפגערופן, פארשטייט איר דען נישט? זיי לאזן מיך נישט צו צום וויסן, אויסצוגעפינען וואס עס שטעקט הינטער דעם אלעמען. ס'איז ווי זיי וואלטן געווען צוגעמאכט א טיר פאר מיין נאז און געזאגט, גיי צוריק. אבער וואוהין זאל איך גיין? קיין ווילנע? אין דער ישיבה? א, ניין. ווילנע איז פאר מיר אפגעשניטן. איך האב זיי דאס געזאגט אין דער ישיבה איידער איך בין אוועק. לייגט מיך אריין אין חרם. טוט מיט מיר דאס זעלבע וואס איר האט געטאן מיט שפינוזה. האבן זיי זיך צעלאכט. איך האב געזען פאר זיך איצט נישט בלויז א דורכגעפאלענעם עקסטערניק, א יונגנמאן וואס וויל ארויס פון זיין אומגעבונג, נאר א זוכער פון אמת. כמעט א מארטירער פאר עפעס וואס איז דערווייל נאך אומקלאר פאר אים, אבער וואס ציט אים צו גיין פאראויס. דורכצומאכן דעם עקסטערן עקזאמען איז פאר אים געווען נישט מער ווי א מיטל צו באפרייען זיך פון זיין גייסטיקער פארגאנגענהייט אין ווילנע, וואס איז געזעסן אין אים שטארקער ווי ער אליין האט עס געוואוסט, און א גאנץ יאר וועט ער איצט דארפן ארומגיין מיט זיינע אלטע געדאנקען, מיט זיין אלטן גייסט פון וועלכן ער איז שוין האלב אנטלאפן, און בלייבן מיט גארנישט אין דער האנט. מיר האבן אפגערעדט אז ער זאל קומען צו מיר מארגן נאכמיטאג. ער איז אבער נישט געקומען, אנשטאט אים איז אריין אין שטוב א קליינער א פעטינקער איד מיט קרומע שניידערשע פיס און איין אויג קלענער פון אנדערן, דאס איז געווען קרוטניצקי לעוו'ס באלעבאס. לעוו האט זיך אויפגעהאנגען, האט דער שניידער מיר געזאגט, אויפגעהאנגען זיך אויבן אויפן בוידעם. היינט אינדערפרי איז מיין ווייב ארויף אויפן בוידעם און ער האט אנגעהויבן מיר דערציילן איינצלהייטן וועגן לעוו'ס זעלבסטמארד, איך געדענק זיי שוין נישט, קיין צעטל קיין בריוו האט ער נישט איבערגעלאזן. פאר זיין אוועקגיין האט קרוטניצקי א קוק געטון אויף מיר מיט זיינע פארשידן זעענדיגע אויגן און אויסגערעדט, עס וואלט געווען בעסער ווען איר וואלט נישט געהאט געלערנט מיט אים. שפעטער האב איך באגריפן זיינע ווערטער, איך בין שולדיג אדער האלב שולדיג אין דער טראגעדיע. קרוטניצקי, פונקט ווי אלע אנדערע, איז געווען זיכער, אז טאקע צוליב נישט אויסהאלטן דעם עקזאמען האט דער געוועזענער ישיבה-בחור זיך גענומען דאס לעבן. איך האב געפילט אז לעוו'ס טראגעדיע איז געווען טיפער און נישט אזוי איינפאך. נאך לאנג האט די גאנצע זאך געמאכט אויף מיר א שווערן איינדרוק, און נאך לאנג האב איך זיך נישט געקאנט באפרייען פון די געדאנקען וואס האבן מיך שווער געדריקט, עס וואלט געווען בעסער ווען איר וואלט נישט געהאט געלערנט מיט אים, האבן אלץ געקלונגען אין מיינע אויערן דעם שניידער'ס ווערטער. צי דאס איז געווען צוליב דעם, אדער דאס זענען געווען אנדערע פסיכאלאגישע אורזאכן וואס זענען נישט געווען קלאר פאר מיר, אבער איך האב אנגעהויבן לערנען זיך אלץ ערגער, א גלייכגילטיגקייט איז מיך באפאלן, די רעאל שולע, די שילער, די ביכער, און די גאנצע קאכעניש פון יוגנט וואס איז פריער געווען אזוי ליב און אנציענד, האט פלוצים פארלארן פאר מיר דעם גאנצן אינטערעס.

כאָטש זי איז געווען מיט עטלעכע יאָר עלטער פֿון מיר. פֿאַנטאַסטיש און צעהיצט זענען געווען מײַנע צעריסענע חלומות. אויף דער שאָסיי-גאַס, אַנטקעגן דעם אַלטן רוסישן בית-עולם, נישט ווײַט פֿון וואָקזאַל, האָט געוואוינט פֿראַניע נײַמאַרק מיט איר מאַמען. פֿראַניע איז אַלט געווען אַ יאָר זיבעצן. זי איז געווען אנטוויקלט, קלוג, באלעזן און אינטעליגענט. א מאדנע מיידל איז דאס געווען. דער גייסט פון ראמאנטיזם האט זי געטריבן. גאנץ ביאליסטאק האט גערעדט וועגן איר. זי גייט שפאצירן מיט יונגעלייט אן דער מאמען, אן דעם עלטערן ברודער. היינט שפאצירט זי מיט דעם וואלנאפרעדזילאישטשיעסיא, א פרייוויליגער אין מיליטערדינסט, ציוועס, און אין א פאר וואכן ארום מיט מאקס שפירא. דערנאך פארשווינדט מאקס שפירא און זי שמייכלט שיין צו א דריטן, שמייכלט און רעדט צו אים מיט א האלב הייזעריגער שטימע וועגן פרידריך ניטשע, מאקס נארדוי און דאסטאיעווסקי. זי רעדט און שלעפט אים ארום איבער די גאסן א שעה צוויי און דריי שעה, און אט זענען זיי שוין אויפן בית עולם,